שמואל בית פרק ב' סאו יעצט אז שאול איז געשטארבען איז בעצם בלייבט נאר איבער דוד די צוויי גרויסע מלכים כאילו וואס האבן זיך געשלאגען א גאנצע צייט אין די פריערדיגע פרקים בלייבט נאר דוד אבער אזוי ווי אונז גייען זעהן ס'בלייבט יא פון שאול הגם דריי זון פון שאול זענען געשטארבען איז אים געבליבען א זון איש בושת רופט אים די פסוק דא וואס ער וויל יא זיין די מלך נאך שאול סאו די נעקסטע פאר פרקים, די נעקסטע גרופע מעשות קען מען רופן די קאנסאלידעישאן פון די מלכות פון דוד, סתם אזוי ווי אזוי דוד ווערט א מלך, נישט פשוט צו ווערן א מלך אפילו אן קיין התנגדות, און צווייטנס וואס איז די מעשה פון די מלחמה צווישן בית שאול און בית דוד, און דא איז שוין א מפורש'ע מלחמה, ביז יעצט איז געווען כאילו דוד זאגט ער איז נישט קיין מורד במלכות חלילה ער איז מכבד שאול, אבער מיט נאך שאול'ס שטארבן ווערט עס שוין א אפיציעלע מלחמה, סאו דאס איז די. מעשה, ס'דא אסאך מעשה'ס, לאמיר אנהייבן וואס שטייט אין דעם פרק. מעשה נאמבער וואן, ויהי אחרי כן, נאך די מעשה, איז דוד האט געפרעגט ביים אייבערשטן, דאס הייסט ער האט געפרעגט אין די אורים ותומים ביי די אפוד, צו ער זאל גיין אין איינע פון ערי יהודה, זיך ממליך זיין דארט אין איינע פון די שטעט פון יהודה. און דער אייבערשטער זאגט יא, און ער פרעגט וואו, ער זאל גיין אין חברון. איז געגאנגען דוד אין חברון מיט זיינע ווייבער מיט זיינע מענטשן, און געוואוינט אין חברון, און דארט האבן די בני יהודה ממליך געווען דוד פאר מלך, דאס הייסט חברון איז די ערשטע פלאץ וואו דוד איז אפיציעל די מלך. אויף אידן, נישט אויף אלע אידן אבער אויף יהודה. מעשה נאמבער טו, אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק ווי די מענטשן פון יבש גלעד האבן רחמנות געהאט אויף שאול און אים באגראבן, זיך מוסר נפש געווען און באגראבן אראפגענומען פון די בזיון פון די פלישתים. יעצט דוד האט געטון אן אינטערעסאנטע זאך מיט זיי, ער האט געהערט פון דעם, מען האט אים פארציילט וועגן דעם, איז דוד זעט אויס האט פארשטאנען אז די מענטשן זענען חסידים פון שאול, אבער מצד שני זיי האבן אסאך נאמנות פאר די מלך, ער האט געטראכט ער קען זיי מאכן כאילו פאר זיינע חסידים, און אזוי האט ער זיי געשיקט א מעסעדזש, מלאכים מיט מעסענדזשערס, און געזאגט, ברוכים אתם להשם, עטס זענטס געבענטשט פארן אייבערשטן אז עטס טוהן אזא חסד מיט אדוניכם מיט שאול, און אזוי זאל דער אייבערשטער ענק צוריקצאלן און אים טוהן חסד מיט ענק, און איך וועל אויך טוהן חסד מיט ענק, דאס הייסט איך אלץ כאילו ער שטעלט זיך פאר אלץ דער יורש פון שאול, און ער זאגט אים עטס זאלן זיין. שטארק און בני חיל שטארקע זעלנער אזוי ווי זענען געווען ביי שאול און ער פירט אויס אינטערסאנטע סיום וגם אותי משחו בית יהודה למלך זאלטס וויסן אזוי כאילו הודעה בעלמא אז די יהודה האבן מיר געמאכט אויף מלך אין אנדערע ווערטער ענק זענטס אזעלכע שטארקע מענטשן און ענק האטס אזעלכע נאמנות פאר די מלך איך וויל עס לאזן ענק וויסן אז יעצט די נאמנות זאל אריבער גיין צו מיר נאמבער טרי יעצט שאול האט איבערגעלאזט איין אונז האבן געלערנט איין זון און אויך האט ער איבערגעלאזט א שר צבא זיין שר צבא אונז האבן שוין געטראפן פריער געהייסן אבנר בן נר יעצט אבנר בן נר ער האט נישט געטון אזוי ווי די אנשי יבש גלעד די גאנצע שטייט נישט די אויספיר ער האט נישט געוואלט אריבער גיין צו דוד ער האט געוואלט מאכן א אייגענע רבי און וואס האט ער געטון ער האט גענומען א זון פון שאול הייסט איש בושת ער מאכט אים דער מלך שטייט על גלעד על האשורי על יזרעאל על אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו נישט קלאר וואס די ליסט זאגט אונז פונקטליך על כל פנים מ'האט גענומען אים פאר פלאץ מחנים, דארט איז געווען דער הויפט פלאץ פון איש בושת איז יעצט בן שאול, און האט אים דארט געמאכט דער מלך, כאילו אויף אלע אידן חוץ פון יהודה. און די פסוק זאגט די נאמבערס, ער איז געווען פֿערציק יאר אלט, צוויי יאר איז ער געווען דער מלך, שטימט נישט מ'דארף פארשטיין די נאמבערס, דוד איז געווען דער מלך אין חברון זיבן יאר, דאס הייסט דאס איז די כללות התקופה פון וואס אונז רעדן. מעשה נאמבער פֿיר, לערנען אונז איין מלחמה, א קריג וואס איז געווען, צווישן די עבדי אבנר בן נר און עבדי איש יואב בן צרויה וואס ער איז געווען קעגן אים, ער איז געווען דער שר צבא פון דוד, זיי האבן זייערע מענטשן, זיי האבן זיך געטראפן, איין טאג זיי האבן זיך געטראפן, זעט אויס זיי האבן געגאנגען זיך לוחם, זיי האבן זיך געטראפן אין גבעון, על ברכת גבעון, ביי א פול, אזא וואסער א לעיק וואס איז געווען אין גבעון. זיי האבן זיך געטראפן שאול'ס מענטשן, אבנר'ס מענטשן, און יואב'ס מענטשן אויף צוויי זייטן, און אבנר זאגט פאר יואב, זאלן זיך אויפשטיין די נערים, כאילו די יונגעלייט, אין אנדערע ווערטער די לוחמים, זאלן זיך שפילן פאר אונז, אין אנדערע ווערטער זאלן מיר מאכן כאילו א שאו מלחמה, נעמען, אזוי ווי מען גייט טון, מען גייט נעמען צוועלף מענטשן פון איין זייט, צוועלף מענטשן פון אנדערע זייט, ווער גייט כאילו מנצח זיין ער גייט זיין דערפאר די געווינער און אזוי האבן זיי געטון און למעשה וואס איז געשען זיי האבן זיך יעדע איינער אנגעכאפט ראש רעהו ס'איז געווען זעט אויס די סדר פון די כאילו געים וואס זיי האבן געשפילט למעשה יעדע איינער האט זיך אליין געהארגעט די צווייטע בזה בזה בזה אין זעלבע צייט און אלע צוועלף מענטשן אלע פֿיר און צוואַנציק מענטשן זענען געשטארבן. יעצט מעשה פֿינף וואס איז די המשך פון די מעשה ס'איז געווען א שווערע מלחמה דעמאלטס וינגפו אנשי אבנר ואנשי ישראל לפני דוד דוד'ס זייט האט געהאט די אויבערהאנט אין דעם קריג,

זעט אויס ער האט פארשטאנען אז ער קען, אויב ער דרייעט זיך אויס קען ער אים הרג'ען, ער האט אבער נישט געוואלט, האט ער גערופן פאר אב פאר עשהאל, ער זאגט אתה זה עשהאל, זאגט ער יא, ער זאגט, דריי זיך אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט, כאפ עפעס איינער פון די יונגע לייט, גנב זיין העמד, חליצתו, אין אנדערע ווערטער, ער האט פארשטאנען אז ס'לוינט זיך נישט, נישט פאר אים און נישט פאר זיי אז עשהאל זאל הרג'ענען אבנר, האט ער אים געבעטן, ער זאל פליז אים אויפהערן נאכלויפן, ער זאל גיין טרעפן א צווייטע זאך צו טון אין די מלחמה, און עשהאל האט נישט געלאזט, אבנר האט געזאגט, איך בעט דיך, פארוואס זאל איך דיך הרג'ענען, ואיך אשא פני יואב אחיך אין אנדערע ווערטער ער האט פארשטאנען אז ער איז דאך א ברודער פון די שר צבא יואב וועט זען אז זיין ברודער גייט געהארגעט ווערן האט ער א גרויסע נקמה עס לוינט זיך נישט אויב מען זאגט אפילו ער איז אויף זיין זייט ס'לוינט זיך נישט ער זאל אים הארגענען למעשה ער האט נישט געוואלט וואס האט אבנר געטון? געטון עפעס א טאקטיק ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש ער האט זיך געגעבן א שטעל אפ געגעבן א שטעך פאר עשהאל און אזוי איז געשען ווי עשהאל איז געשטארבן יעצט עשהאל איז געשטארבן איז יעדער איינער וואס איז נאכגעלאפן האט די אידן די בני דוד זענען נאכגעלאפן די בני אנשי שאול אין דעם געגענט און זיי האבן געזען עשהאל טויט און זיי געסטאפט דארט איז כאילו אין א געוויסע זין דער קריג האט זיך דא אפגעשטעלט סאו וואס געשעהט נאך א מעשה נאמבער זעקס יואב און אבישי וואס זענען די צוויי ברידער וואס זענען געבליבן לויפן ווייטער נאך אבנר און ס'ווערט נאכט און זיי קומען אן צו א פלאץ וואס הייסט גבעת אמה, עפעס א בערגל גבעת אמה, און דארט זענען זיך צוזאמגעקומען אלע בני בנימין פון שאול'ס מענטשן צוזאמען מיט אבנר. און אבנר האט אויסגערופן פאר יואב, אבנר האט זעט אויס דא פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין גוטע איידיע פאר אים צו זיין אין מלחמה, ער האט געוואלט האבן שלום, האט ער אויפגערופן פאר יואב, ער זאגט א זייער א שיינע פסוק, הלנצח תאכל חרב הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, וואס איז דאס פאר אייביג וועט עפעס עסן די שווערד, ס'וועט זיין א ברידערס קריג דא, וואס איז דאס? פארוואס זאגסטו נישט פאר די עד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם? ביז ווען זאגסטו נישט אז זאלן אויפהערן רודפ'ן זייערע אייגענע ברידער? און יואב זאגט יא, ביסט גערעכט, חי איך שווער חי האלהים אז ווען אפילו ווען נישט וואלסטו מיר געזאגט שוין אינדערפרי וואלט נעלה איש מעל אחיו אויך פארשטאנען אז ס'נישט קיין וועג צו מאכן א ברידערס קריג עד אין סוף. אזוי איז געשען האט געבלאזן א שופר און די עולם האט אויפגעהערט נאכצולאפן שוין איז מ'קומט אן אבנר און זיינע מענטשן געגאנגען א גאנצע נאכט אהיים אנגעקומען צוריק מחנים יואב איז אויך אהיים געקומען צוזאמגענומען די עולם און מ'ציילט אזוי ווי סוף מלחמה מ'ציילט ווער ס'איז וואס איז געבליבן געזען אז פון דוד'ס מענטשן איז פארלוירן געווארן נײַנצן מענטשן און פון אבנר איז פארלוירן געווארן דרײַ הונדרעט און זעכציק מענטשן דאס איז אסאך גרעסערע נצחון פאר דוד עשהאל האט מען גענומען האט מען באגראבן אין חברון בקבר אביו און יואב גייט אהיים צוריק קיין חברון.